לעילו נשמת מרת לאה בת ר' זאב עליה השלום ליום היארצייט שלה לג בעומר. משיחת לג בעומר תשמ"ג בעת התהלוכה. די צווייטע זאך ווי דערמאנט פריער איז וואס דאס איז דער טאג וואס מ'האט צוריק אנגעהויבן פירן זיך נהגו כבוד זה בזה, וואס דאס איז אויכעט אן אפלערנונג פאר יעדערן, אנהייבנדיג פון גאר קליינע קינדער, און דאס איז וואס בכלל די פעולות, די אויפפירונג פון א מענטשן, אויכעט די מצוות, טיילן זיך אין צוויי סוגים, אין א סור מרע ועשה טוב האלטן אין איין טאן גוטע זאכן, עשה טוב און אויסהיטן זיך מיט די גרעסטע פארזיכטיגקייט אויף ניט טאן קיין רע, ניט צו טאן קיין ניט גוטע זאכן, וואס דאס וואס האט זיך גערעדט פריער איז דאך דאס אין דעם סוג פון עשה טוב פון לערנען תורה אין אן אופן פון אומנתו און פון מקיים זיין מצוות, אנהייבנדיג פון דער מצות הצדקה און מצוה פון ואהבת לרעך כמוך, קומט תיכף די צווייטע אפלערנונג אז מען דארף זיין שטארק אפגעהיט צו סור מרע, אויף ניט אנרירן א צווייטן אידן, אדער וואס דאס איז דער היפך פון ואהבת לרעך כמוך. ואהבת לרעך כמך איז דאס אין חיוב אין עשה טוב, מה דעלך סני די די חיוב איז די ענין פון די שלילה אויף אויסהיטן זיך פון ניט טון קיין גוטע זאך א צווייטן, וואס דאס דארף האבן א ספעציעלע אנזאגן אז ס'איז דאך דא בטבע פון א מענטשן אז נאך דערויף ווי ער האט מקיים געווען מיט א צווייטן ועשה טוב. ער האט אים געטאן א טובה, ער האט אים געטאן א גוטע זאך, אדער צדקה, אדער ארויסגעהאלפן, אדער ענליכעס, טראכט ער ביי זיך אז וויבאלד איך האב אים געטאן א טובה, גיט עס אים א רעכט אז ער דארף זיך ניט רעכענען אויף אזויפיל מיט'ן צווייטן און זיין אויסגעהיט. אויף ניט אָנרירן אין זיין כבוד, וויבאַלד אַז ער האָט שוין אים געטאָן אַ טובה, און ווער רעדט נאָך, ער האָט געטאָן די טובה אים איין מאָל און מער, און צוויי מאָל און מערערע מאָל. קומט דער צווייטער לערנונג פון ל"ג בעומר און לערנט יעדערן פון אונז, און יעדערן פון אייך, און יעדערן פונעם אידישן פאָלק און דער גאַנצער וועלט, אז אפילו אז דער אייבערשטער האט מזכה געווען און געגעבן א מעגליכקייט ארויסהעלפן א צווייטן אינגעלע אדער א מיידעלע א צווייטע מיידעלע און ארויסהעלפן ווי געזאגט פריער בשמחה ובטוב לבב צוזאמען דערמיט און אין דער גרעסטער מאס צוזאמען דערמיט דארף זי אבער זיין גאר שטארק אפגעהיט צו זיך אויסהיטן ניט נאָר ניט אָנרירן אַ צווייטן קינד אָדער אַ צווייטן אידן אָדער אַ צווייטן מענטשן, נאָר נאָך מערער, זיך נוהג כּבוד זיין מיט אים, אָפּגעבן אים כּבוד, וואָס דאָס ווערט לייכטער און נאָך מער פאַרשטאַנדיקער, וואָס-זשע מע מאָנט דאָס ביי יעדערן און אפילו ביי קליינע קינדער, בשעת מע באַטראַכט זיך, אז דער צווייטער מענטש איז אויכעט א תלמיד פון רבי עקיבא, ווארום ער האט געלערנט תורה וואס כולהו אליבא דרבי עקיבא, תורה שבעל פה און די פירושים אויף תורה שבכתב זיינען באגרינדעט אויף די לימודים, אויף די לערנונג וואס רבי עקיבא האט געלערנט מיט זיינע תלמידים אין זיין צייט. און זיי האבן דאס איבערגעגעבן דערנאך צו זייערע תלמידים, ביז וואנעט עס איז דערקומען צו אונז, איז אט דעמאלט אז מען קומט אין בארירונג מיט א צווייטן אידן, מיט א צווייטן קינד, אדער מיט א מענטשן בכלל, דארף מען זיך גלייך דערמאנען אז דאס רעדט זיך אויכעט וועגן א תלמיד פון ר' עקיבא, און קען נאך זיין מערער א גרעסערע תלמיד ווי ער איז, און דאס וואס ער האט געהאט די גרויסע זכיה אויף ארויסהעלפן אים דורך מקיים זיין ואהבת לרעך כמוך אין דיבור און אויכעט אין מעשה, איז אדרבה דאס לייגט אויף אים ארויף א זכות אז ער זאל נאך מער זיין זהיר אפגעהיט. אויף אפגעבן כבוד א צווייטן אידן, א צווייטן קינד, א צווייטן מענטשן, און טון דאס אויכעט מיט די גרעסטער שמחה, מיט א שמחה גדולה ובטוב לבב, ווי דערמאנט פריער, געדענקענדיג אז יעדער איד איז תלמידו של ר' עקיבא, איז ער אויכעט א חבר פון ר' שמעון בן יוחאי. און יעדער באשעפעניש, יעדער מענטש, איז דאס א יהודה דער רמיזא ברא דער אייבישטער וואס האט אים באשאפן, וואס דאס פארלאנגט און מען גיט כח אויף דעם מען זאל דאס קענען דורכפירן אין דער פולסטער מאס, אז מען זאל נוהג כבוד זיין מיט יעדער קינד, מיט יעדער אידן, מיט יעדער מענטשן, און זיכער. ניט אָנרירן אים, אױף װאָס פֿאַר אַן אופֿן ס'זאָל ניט זײַן, ניט במעשׂה, אַפֿילו ניט בדיבור. און דערנאָך איז דאָ אַ װוּנדערלעכער מדרש, װאָס באַגרינדעט און פֿאַרשטאַרקט נאָך מער, װי אַזױ קאָן אַ קלײנער קינד אין יאָרן אָדער אַ קלײנער קינד אין װיסן די ענינים פֿון ייִדישקײט, אײַנהאַלטן זיך. ווען מען וויל זיך צונעמען א זאך ביי א צווייטן ווארום די זאך איז זייער א געשמאקע, אדער על כל פנים משיג גבול זיין, אז מען דארף מען קען קויפן א טוי אדער א צוקערקע, און א צווייטער האט דער ערשטער געווען וואס וויל דאס קויפן, דארף מען זיין אויסגעהיט אויף ניט משיג גבול זיין און זאגן דעם פארקויפער אז איך וועל דיר געבן מער מיט א פעני און גיב דאס מיר אפ, וואס דאס איז דאך עלך סני, ווען מען וואלט דאס מיט עם געטון וואלט ער דאס ניט געקאנט ליידן, וואס דאס איז נאך מערער ווי אנרירן יענעמס כבוד, דאס אויכעט דער אנרירן יענעם משיג גבול זיין, אריינטרעטן אין א שטח, אין א ארט, אין א זאך, וואס דער צווייטער האט דאס געטון דער ערשטער, און דערפאר דארף מען זיין אויסגעהיט נאך מערער און נאך מערער. וואנעט קען מען דאס נעמען כח, זאגט דער מדרש אויפן פסוק אלקים ניצב בעדת קל, בקרב אלקים ישפט, אז דער אייבערשטער זאגט אז ער געפינט זיך און ער שטייט ניצב מיט דער גאנצער שטארקייט בעדת קל, אָט דאָרט, וווּ ס'געפֿינען זיך אַן עדה מערערע מענטשן, וואָס זיי זײַנען פֿאַרבונדן מיט קל, מיטן אייבערשטן, מיט געטלעכקייט, דערציילט דער מדרש, ווי איז דאָס געקומען, אַז דאָס האָט צום ערשטן פּאַסירט מיטן ערשטן ייִדן, וואָס דאָס איז אחד היה אברהם. וואס בשעת אברהם אבינו וואס דאס איז געווען דער ערשטער איד און פון אים שטאמען אלע אידן ביז קליינע קינדער פון צווישן אייך און איר אלע צוזאמען, איז ער געווען יושב פתח האוהל, ער איז געזעסן אין זיין דעם טיר פון דעם עפענונג פון זיין געצעלט. און וירא אליו הוויה און דער אייבערשטער האט זיך בען צו אים באוויזן, האט אברהם געזאגט צו דעם אייבערשטן, אז ס'האט קיין ארט ניט אז ער זאל זיצן בשעת דער אייבערשטער באווייזט זיך צו אים. און אברהם איז געווען בשעת מעשה בשעת וירא אליו הוויה, דער אייבערשטער האט זיך צו אים באוויזן דעמאלט איז ער געווען זיצנדיגערהייט, האט אים דער אייבערשטער געענטפערט אז ער זאל בלייבן זיצן, און דער אייבערשטער האט דעם פארגעניגן אז ער שטייט לעבן אברהם אבינו. וואס בשעת אברהם אבינו האט מקיים געווען מצוות און מכניס אורחים געווען, און פאר דערויף פארשידענע מצוות, און האט אים מבטיח געווען אז אזוי וועט זיין לעתיד לבוא, אז אזוי ווי ביי אברהמען וועלן געבארן ווערן אייניקלעך און אוראייניקלעך עד סוף כל הדורות. און דערנאך וועלן ביי זיי געבארן און בשעת זיי וועלן נאך זיין גאר קליין, ווי דער לשון איז אלט דריי פיר יאר, און זיי וועלן גיין אין א בית ספר, אין אן ארט וואו מען לערנט מיט זיי תורה. וועט דעמאלט זיין אלקים ניצב בעדת קל, אז די קינדערלעך וועלן זיצן און לערנען תורה זיצנדיגערהייט, און דער אייבערשטער האט דעם פארגעניגן אז וויבאלד אז דאס רעדט זיך וועגן אייניקלעך פון אברהם אבינו, און דאס רעדט זיך ווי זיי זיינען פארבונדן מיט קל מיט געטליכקייט דורך לערנען זיין תורה און מקיים זיין זיינע מצוות. וועט דער אייבערשטער דעמאלט שטיין אויף זיי און אויסהיטן זיי און באהיטן זיי, ווי איר האט פריער אויכעט געהערט, אז הנה הוויה ניצב עליו, איז דער מדרש נאך מוסיף אז דאס רעדט זיך וועגן קליינע קינדער, נאך אנהייבנדיג ווי זיי זענען אלט דריי פיר יאר, און דער אייבערשטער שטייט דעמאלט אין אן אופן פון ניצב. ווי דער לשון אין תורה איז, וואס ניצב באווייזט אויף די גאנצע שטארקייט, וואס די שטארקייט ווערט איבערגעגעבן צו די קינדער, אז זיי זענען מבטל און רעכענען זיך ניט לגמרי מיט'ן יצר, וואס דער יצר וויל זיי איינרעדן אז וויבאלד אז די צוקערקע איז א געשמאקע און די טוי איז א שיינע, דארף ער זיך ניט רעכענען וואס א צווייטער קינד איז געווען דער ערשטער וואס האט עס געוואלט האבן, און זיכער דארף ער זיך ניט יאגן אויף אפגעבן כבוד דעם צווייטן קינד, איז ער אינגאנצן מבטל אזוי אז דער יצר האט קיין באטרעף ניט ביי אים, ווארום ער גייט מיט אלוקים ניצב בעדת קל מיט די שטארקייט פון דעם אייבערשטן, וואס ער איז משמש את קוני, און אט א דעמאלט ווערט זיכער דער יצר אינגאנצן בטל, און ער ווערט אויסגעהיט סיי אין סור מרע, סיי אין עשה טוב.